זא, מ'זאל זיך מאכן מחשבות און פעהיג זיין אפצומעסטן די גרייס פון דער דערנידעריקונג און באליידיקונג וואס ער דערלאנגט א מענטשן צווינגענדיג אים צו אזא סארט דינסט, איז נאר געגאנגען ווי מען גייט נאך א געווענליכן געפעק-טרעגער וועלכער טראגט דיר אראפ אויף א געווענליכן אופן דיין געפעק, קאלט, גלייכגילטיג, גלייך ס'געשעהט גארניט.

מײַן זון! האָט דער פֿאָטער, דערזעענדיק זײַן פֿאַרגליװערטן אומגליק פֿאַר די אױגן, צו העשלען אַ גײ געבנדיק, אױסגעשריִען. באַלד אָבער האָט ער זיך צוריקגעכאַפּט, אַ קוק געבנדיק אױפֿן אָפֿיצער, װעלכער האָט זיך שױן אין קאַבינעט באַלעבאָס געפֿילט און זיך געװאָלט נעמען צו זײַן באַלעבאַטישקײט, זיך מאַכן באַקװעמלעך, און אָט די פֿרעמדע מענטשן, דאָס מײנט מען, דער באַלעבאָס, זײַן זון און די איבעריקע, האָבן אים געשטערט. העשעניו! האָט אױך דער געטרײַער משרת צום באַלעבאָס' זון אַ גײ געטאָן, אים װעלנדיק דערװעקן און צו זײַן פֿריִערדיקן שטאַנד צו אומצוקערן.

ער האָט געבראַכט אַ הײמישן, אַזאַ, װאָס פֿלעגט אַלע מאָל דאָס הױז באַזוכן. יענער האָט באַטראַכט, געקוקט, און אַ שװײַגנדיקע אומבאַהאָלפֿנקײט האָט זיך אױף זײַן פּנים אָנגערוקט, װײַל העשל איז שױן ניט געװען העשל, און דער דאָקטער האָט שױן ניט געהאַט מיט װאָס זײַנע אײגענע צו טרײסטן. אױס. פֿון דעמאָלט אָן האָט העשל שױן ניט געװוּסט, װאָס אַרום אים טוט זיך. ניט געװוּסט, אַז אין אַ שײנעם טאָג, באַלד נאָך דעם, װי דער אָפֿיצער האָט צו זײַן פֿאָטער אין װאױנונג אַריבערגעצױגן, איז געקומען אַ באַפֿעל, אַז זײ, די אײגנטימער פֿון הױז, דאַרפֿן זיך פֿון דאָרט אַרױסציִען. מען האט עס געטון, און מען איז גאר אין א געמיינער דירה ערגעץ אין א פינסטערליכן אפגעלעגענעם קווארטאל אנגעקומען. העשל האט אויך נישט געוואוסט אז ער האלט די גאנצע צייט דאס מויל אפן, און אז דער פאטער אדער שמאי דער באדינער האדעווען אים ווי מען האדעוועט א קינד אדער א ציטערנדיגן זקן וואס נעטיגט זיך אין א צווייטנס הילף. ער האט נישט באמערקט ווי מען פירט אים אפט שפאצירן אין יענעם קווארטאל וואוהין

ס'פלעגט אים ניט אָנגיין, ניט אַרן. ער איז נאָך אַלץ געבליבן אין זעלבן שטאַנד, ווי באַלד נאָך דעם, ווען דער אומגליק האָט אים געטראָפן, ווען ער האָט אָפּגעטראָגן און געבראַכט דאָס געוויסע געפּעק, ווי אַ הונט טראָגט נאָך זיין באַלעבאָס אַ זאַך אין די ציין, מיט אַן אָפן מויל, און אין גאַנצן ער, ווי ניט קיין היגער, מיט אַ פאַרגליווערטן בליק אין זיינע אַלעמאָל גראָוו-קאָליריקע אויגן, וועלכע האָבן איצט באַקומען די מראה, ווי ביי אַ זויגקינד, ווען דער מאַמעס מילך קומט אין זיי.

פֿלעגט ער באַגעגענען אַ מענטשן פֿון דער פֿרעמד-אָנגעקומענער מאַכט, אַ מיליטער-מאַן, אַן אָפֿיצער, אין דער זעלבער קליידונג און פֿון זעלבן קאָליר, וועלכע ס'האָט געטראָגן יענער, וועלכער האָט מיט אים די געוויסע שפּיל אָפּגעשפּילט און וואָס נאָך איר האָט אים געטראָפֿן וואָס געטראָפֿן. ווען ער פֿלעגט אַזאַ-אָ אין דער געוויסער אוניפֿאָרם באַגעגענען, אזוי פלעגט ער זיך פלוצים א שטעל טאן, א צי אויס טאן, גלייך ער האט עפעס אין קערפער אריינבאקומען אזוינס וואס האט אים שטרענג אנגעשטאלט. ער פלעגט זיך פארהאלטן און אפשטעלן אינמיטן גיין, און יעדעס מאל האט ער דעמאלט יענעם אין דער האנט געקוקט צי טראגט ניט יענער עפעס א זאך וואס באלד וועט ער זי אים הייסן איבערנעמען און אים צו הילף טראגן, און ניט נאָר אין דער האַנט, נאָר אין מױל, װי דעמאָלט. העשל פֿלעגט דעמאָלט דאָס מױל עטװאָס ברײטער עפֿענען. דאָס האָט זיך געמאַכט זעלטן, װײַל יענע מיליטער-לײַט האָבן דאָ, אינעם אָפּגעלעגענעם קװאַרטאַל, ניט צו טאָן געהאַט. דאָס אָרט, אַ פֿאַרשריגנס, און מחמת דער ענגשאַפֿט, צונױפֿגעדריקטקײט

ווערט יענער וועלכער האט העשלען מיט זיין געפעק טראגן באערט, האט איצט אויך עפעס געטראגן, ניט קיין גרויסע זאך, וואס זאל אים שווער זיין, ווייל דעמאלט וואלט ער געוויס איינעם א קווארטאל איינוואוינער איינגעלאדן ער זאל דאס אים נאכטראגן ווי ס'פירט זיך אלעמאל אזוינע לייט אין אזוינע קווארטאלן, ניין, ניט קיין שווערס, נאר א געווענליך האנט-פעקעלע.

און אַז יענער האָט זיך געװערט, זיך אױך אַ ביסל דערשראָקן, זעענדיק מיט װעמען ער האָט צו טאָן, און אױך אין כּעס װערנדיק, װאָס ער, אָט דער דולער, הײסט עס, האָט די העזה געהאַט אים גאָר אין מיטן װעג אָפּצושטעלן, און פֿאַרהאַלטן, און זײַן שפּאַציר אים שטערן, און ער האָט אים געװאָלט אָפּשטױסן, אַזױ האָט מען פּלוצעם דערהערט אַ װילד געשרײ פֿון יענעם, װי פֿון אַ מענטשן, װאָס מע װאָלט אים מיט אַ מאָל הײסן פּעך אױפֿן קאָפּ אַ גיס געטאָן,

אי פול מיט באזיניקטער הנאה, גלייך ער וואלט דא אקארשט ארויס א זיגער און א גרויס באפרידיגטער פון אן אפגעטאנענער טאט אויף וועלכע ער האט זיך אליין ניט געריכט, צי איז ער אפילו אויף אט דער טאט גאר פעאיג. העשל האט אין מויל א שטיק אפגעביסענעם פינגער פונעם מיליטערמאנס האנט אין די ציין פארקלאמערט געהאט,

מען האט באלד דעם מת וואוהין מען דארף אפגעפירט ביז דער גענויער אויספארשונג, מען האט אפילו דעם פאטער און שמאין ניט צוגעלאזט זייער אייגענעם צו באגלייטן און צו זאגן א פארענטפערנדיקן ווארט פאר אים. מען האט העשלען לאנג דערנאך אויך צום באגראבן אויפן אידישן בית-עולם ניט ארויסגעגעבן. ווען מען האט דעם מת לסוף ארויסגעקראגן, האט מען אים גענומען טאן דאס רעכט, ווי מען טוט מיט אלע מתים, אים ארומוואשן און גרייט מאכן, נאר אז מען האט זיך גענומען צו זיין מויל, געוואלט דאס עפענען און ארויסבאקומען וואס ער האט פון ביס אריינגעכאפט דעם מיליטערמאנ'ס פינגערגליד, האט מען דאס בשום אופן ניט געקאנט, דאס מויל איז אים געווען אזוי ענג פארקלאמערט, אז מען האט מיט קיינע כוחות אים די אנגלען ניט געקאנט אויפרייסן. א סברה אז אזוי טאקע האט מען אים באגראבן מיטן ביינדל ניט קאנענדיג דאס ביי אים ארויסבאקומען.

פאראנען נאך שטאלן, קעלערן, בוידעמער, דאס אלץ זעט אויס ווי א שמאל געסל. זומער ביים שאריען אויף טאג פלעגט דער קליינער ר' זעלמעלע ארויסגיין אט אהער אין הוילע גאטקעס, דא פלעגט ער איבערטראגן א ציגל, דא פלעגט ער מיט גאר די כוחות טראגן מיסט אויף א רידל.

די זעלמעניאנער זיינען שווארצע, ביינערדיגע מיט ברייטע נידעריגע שטערנס. א זעלמעניאנער האט א פליישיגע נאז. א זעלמעניאנער האט גריבער אין די באקן. דאס רוב איז ער א רואיגער שווייגער וואס קוקט אויף אלעמען פון דער זייט, הגם עס זיינען דא אויך, דערהויפט צווישן דעם יונגן דור, שטארקע רעדערס און רעדערקעס, אפילו עזות-פנימער נאר אין גרונד זיינען עס שעמעוודיגע רעב זעלמעלעך וואס זיינען ארונטערגעפאלן אונטער פרעמדע השפעות און מאכן דעם אנשטעל. די זעלמעניאנער זיינען פארליטענע, ניט קיין בייזע, זיי שווייגן כמורנע און פרייליך, הגם ס'איז אויך פאראן א באזונדער זעלמעניאנישער נוסח וואס גליט ווי אייזן. די זעלמעניאנער האבן אויסגעארבעט אין משך פון דורות אן אַן אייגענעם ריח, אַ מין ווייכן גערוך פֿון צוגעלעגענעם הײ מיט נאָך עפּעס. עס טרעפֿט אין אַ וואַגאָן ייִדן פֿאָרן. ס'איז געפּאַקט. מע גענעצט צו דעם קאַלטן פֿרימאָרגן. מיט אַ מאָל רײַבט אויס אַ ייִד די אויגן און טוט אַ פֿרעג, זײַט אַזוי גוט, איר זײַט ניט אַ ענער? יא. זייט איר ניט רעב זעלמעלעס אן אייניקל? יא, רעב זעלמעלעס אן אייניקל. דער איד פארלייגט די הענט אין די ארבל און פארט ווייטער. דאס האט ער אין שלאף דערשמעקט רעב זעלמעלעס ריח, הגם קיינער פון שטאט האט זיך אויף זיכער ניט פארטראכט, קיינעם פאלט גאר ניט איין, אז די זעלמעניאנער האבן א באזונדער ריח. פאראן נאך אן אייגנטימליכקייט אין דער משפחה, וואס איז כארקטעריסטיש דערהויפט פאר די מענער. אַ רב זעלמעלע האָט ליב גלאַט אַזױ זיך אָפּזיפֿצן, אָפּכאַפּן דעם אָטעם. דערבײַ לאָזט ער אַרױס צװישן די ליפּן אַזאַ מין פֿרײלעכן צאַרטן הירזשע, װאָס מע קאָן עס אונטערהערן בלױז בײַ אַ שטאַל, װוּ פֿערד שטײען און קײַען האָבער. דאָס אַלץ באַװײַזט, אַז רב זעלמעלע האָט געשטאַמט ערגעץ פֿון אַ ייִשובֿ. פֿון דעם זעט מען אױך, אַז רב זעלמעלע איז גרײַלעך אײנפֿאַך, װי אַ שטיק ברױט.

און לבתי חיה מאשע מאה רו"כ, לבתי מאטלע אויך מאה רו"כ, און לבתי ראשע אויך מאה רו"כ, און להורוויץ זאל מען אפגעבן מאה וחמישים ועשרים, וועלכע איך האב דא ביי אים גענומען צו געבן לבני איטשע אן אדלע חשבון אויף דער ירושה פאר מיין לעבן נאך, דארף מען אים אפגעבן,

און זאָל אַלעמען װױל באַקומען, געניסן אין נחת, דאָס װינטש איך מיטן גאַנצן האַרצן, נאָר אַחר מאה שנה שלי זאָלן זײ אָן מיר ניט פֿאַרגעסן, כאָטש אַ היטן קדיש זאָגן װי מעגלעך איז, פֿון מיר זלמן אלי' ברב לײב כװאָסט. די באָבע באַשע האָט אַף היפּשע יאָר איבערגעלעבט דעם זײדן, און מע קאָן זאָגן, אַז זי לעבט נאָך ביז הײַנט-צו-טאָג.

די באָבע באַשע האָט צו טאָן נאָר מיט זיך, און אויב זי טראַכט, זײַנען עס מסתּמא נאָר משונהדיקע טראַכטענישן, געמאַכט פֿון אַ גאַנץ אַנדער מאַטעריע איידער די געוויינלעכע געדאַנקען. עס טרעפֿט אַ מאָל פֿאַרנאַכט, זי דרייט זיך אַרום אין דער טונקלעניש, און מיט אַ מאָל טוט זי אַ זאָג צו אַ רויטן שניפּסל אין שטוב, מאָטעלע, נאַכסל גייסטו ניט דאַוונען?

דער פעטער פאליע גייט באזונדער. דער פעטער פאליע גייט מיט אן אייגענעם, אפגעשיידטן הארעפאשנעם וועג אין לעבן. דער זעלמעניאנישער הויף גייט אים ניט אן, ווייל ער האלט, אז קליינערהייט האט מען אים דא באליידיגט. ער איז אן אכלער, האט באזונדערס ליב קארטאפל-טייגעכצן, און וואס פאר א געדאנקען ער שאפט, ווייסט מען ניט, מחמת ער זאגט זיי ניט ארויס. דאס איבעריג אין דער משפחה איז שוין דרויב, וואו דער שורש זעט זיך שווער ארויס, הגם זיי זיינען אויך געפורעמט לויט ר' זעלמעלע'ס השגחה און טראגן זיך ארום איבער דער וועלט מיט זיין ריח. א באזונדער ארט פארנעמט אין דער משפחה דער פעטער זישע, וואס ווערט אין הויף פאררעכנט פאר א יחסן. ער איז א דיקלעכער זייגערמאכער מיט א פירקאנטיקן שטערן, מיט א פירקאנטיקער בארד, א חלוש,

ער האט געהאט א שיינע כוונה. די הויפט מעלה פון זיין לייענען איז אבער באשטאנען אין דעם וואס גלייך אויף אן ארט פלעגט ער געבן אן עצה מכח דער ספראווע. מען זאגט אז אין אים איז געלעגן באהאלטן א גרויסער כח. צוויי טעכטער האט אים זיין ווייב די מומע גיטע געבראכט אויף דער וועלט מיט אסאך מער שווערעקייטן ווי עס פאסט פאר זעלמעניאנער.

דאָס האָט ער, דער פֿעטער איטשע, ניט געקענט דערװאַרטן זיך און גענומען שױן פֿאַר זעלמעלעס לעבן אַן עד־לחשבון אױף דער ירושה. ער איז אַ שנײַדער, אַ לאַטוטניק. זײַן הױכע מאַשין, אַ דאַרע און אַ לעפּישעװאַטע, טראַסקעט בײַ אים טאָג װי נאַכט. די מאַשין פֿאַרטױבט דעם הױף. דער פעטער איטשע פראדוצירט די אמת'ע זעלמעניאנער פון דער ריינסטער פראבע. מען האלט אז ער האט אין דעם פרט אפילו איבערגעשטיגן ר' זלמן'ען אליין. אויסער אלע רגילות'ן וואס זיינען אייגנטימליך פאר דער גאנצער פאמיליע, האט דער פעטער איטשע אויסגעארבעט בלויז פאר זיך אליין אן אייגענע רגילות. ער ניסט מיט א געשריי. פון זיינעם א נאס איז אמאל א שכנה געפאלן אין חלשות.

מען האט כסדר צוגעטראכט פלענער, נאר אז ס'איז געקומען דערצו, האט זיך די מומע מלכה'לע אליין אן עצה געגעבן. דער פעטער איטשע פלעגט בשעת מעשה זיך אנכאפן ביי דער נאז און אריינפאלן אין בעט אריין. די מומע מלכה'לע פלעגט אויף גיך אראפווארפן אויף אים א קישן און אליין ארויפלייגן זיך, אדער, אויב זי האט קיין צייט נישט געהאט, אוועקזעצן א קינד אויף אים. דארטן, אונטער דעם בעטגעוואנט, פלעגט ער זיך גאנץ גוט אויסניסן,

דער הויף הויבט זיך אן טשוכען, מען רייבט די אויגן, מאנכע שפרינגען פון די בעטן, וואס איז? גארנישט, זאגט מען, דער פעטער איטשע ניסט. גארנישט, גארנישט. דערווייל עפענען זיך אומעטום פענסטער און פענסטערלעך, ס'רוקן זיך ארויס באגינענדיגע, כל'ערליי מינים שווארצע, צעקודלטע, זעלמעניאנישע קעפלעך, און מען שרייט ארויס פון אלע זייטן, צו געזונט, פעטער! צו לעבן, פעטער! צו געזונט, צו לעבן, צו לאנגע יארן, פעטער! שוין גאר אן אנדער מענטש איז געווען דער פעטער יודא, אן אנדער מענטש און א מאדנער מענטש. ער איז געווען א סטאלער, א מאגערער איד מיט א גלאנציג בערדל און מיט שפאקולן אויפן ברעג נאז. קוקן פלעגט ער סיי ווי סיי איבער די שפאקולן, דעריבער האט ער תמיד אויסגעזען רוגז'דיג. נאר די שפאקולן פלעגט ער מסתמא טראגן פון שיינקייט און בכבוד'יגקייט וועגן, ער פלעגט הובל'ען אין די שפאקולן עסן אין די שפאקולן, נאר שלאפן אין זיי דאכט זיך ניט. פעטער יודא איז געווען א פילאסאף און אן אלמן. זיין ווייב די מומע העסיע איז נאך געשטארבן פאר די דייטשן צוזאמען מיט א שוחט און גארניט מיט קיין שיינעם טויט. דעמאלט איז פעטער יודא אוועק זיצן שבעה אין בית מדרש, האט זיך אוועקגעזעצט הינטערן אויוון און שוין מער ניט געוואלט אויפשטיין בכלל. ער האט באשלאסן אויפגעבן אלע וועלטליכע עניינים און פארנעמען זיך בלויז מיט טראכטן מחשבות. אן ארבעט מוז מען מודה זיין א גאנץ בכבוד'יגע, די שטאט האט זיך אבער אנגעזעצט און ער איז דאך אוועק צום ווארשטאט. וואס האט פאסירט מיט דער מומע העסיען? אונזער שטאט איז דעמאלט געלעגן אין הארמאטן פייער. באלעבאסטעס פון דער גאנצער גאס האבן פארשלאסן די שטיבער און אראפ אלע צו רב זעלמעלען אין קעלער. פּלוצלינג האָט זיך דער מומע העסיען פֿאַרגלוסט אַ הינערשע זופּ. פֿאַר וואָס? אין דער שטיקעניש האָט זי אַזוי לאַנג געקוקט אויף רב יחזקאל דעם שוחט, ביז עס האָט זיך איר פֿאַרוואָלט עוף. כאַפּט זי אַ הון, דער שוחט ציט אַרויס דעם חלף, און מע גייט אַרויס אין הויף שעכטן. עס האָט דעמאָלט אַ זעץ געטאָן אין הויף אַ ווילד פֿײַער און אַרויסגעשלאָגן וווּ נאָר אַ שויב. דערנאָך האָט אַ שכן אָנגעקלאַפּט אין קעלער, מע זאָל אַרויסגיין.

וועגן זיינער א הון איז שוין געקומען צו רייד. ער פלעגט אין א רעגן ארויסשטעלן א צעבער אויף רעגן וואסער, און וועסנע צייט האט ער זיך שוין געמוזט פאר טאג ארויסכאפן אנקלייבן שטשאווע. זיין ליבע צו קלעצער און ברעטער שטאמט אויך מסתמא פון דעם אייגענעם דראנג צו נאטור. דער פעטער יודא פלעגט אפהובלען א ברעט מיט ליבשאפט און מיט ברען, מיט איין ווארט, ער האט ליב געהאט סטאלעריי,

דא לוינט זיך נאך צום סוף אפשטעלן גענויער אויף איינעם פון די יונגערע זעלמעניאנער אויף דעם פעטער איטשעס עלטערן זוהן בערע כוואסט אט איז א יונג א גבר א שווייגנדיגער גארבער. בעת דעם בירגערקריג האט ער אין די שלאכטן ארום קאזאן באקומען אן ארדן פון דער רויטער פאן פאר זיין קאלטער זעלמעניאנישער גבורה. ער איז געגאנגען מיט גאיען אויף ווארשע

בלויז מיט דער מומע העשען האָט געטראָפן דער אומגליק אומזיסט אומנישט צוליב אַ נאַרישן ביסל זופּ. די זעלמעניאַנער האָבן זיך אומגעקערט פון די פראָנטן אין האַרטע שינעלן, אויפגעטרענטע ווינטרדיקע היטלען. די ערשטע צייט איז מען אַרומגעגאַנגען איבערן הויף ווי די וועלף, געשלונגען אַלץ, וואָס האָט זיך געמאַכט אונטער דער האַנט, נאָר ביסלעכווייז האָט מען זיי אַריינגענאַרט אין די שטיבער, גערעדט צו זיי ווייך און אַרויסבאַקומען ווי עס איז צוריק די אַלטע מראה. ווינטער האָט מען מיט די שינעלן באַשלאָגן די קאַלטע טירן, און די אויפֿגעטרענטע היטלען וואַלגערן זיך נאָך עד היום הינטערן אויוון. עס טרעפט אין די גרויסע פֿרעסט, קריגט אַרויס פֿעטער איטשע פֿון הינטערן אויוונדיקן זאַמד אַזאַ היטל, ציט עס אַראָפּ ביז איבער דער באָרד און גייט אַרײַנטראָגן אַ ברעמיע האָלץ פֿאַר דער מומע מלכּהלען. אָט דאָס איז איבערגעבליבן פֿון דער מלחמה.

נאָר אַזױ װי מע זעט אים אין די אױגן ניט אָן, ער קומט אַהײם בלױז איבערשלאָפֿן אױף דעם טאַטנס האַרטן טאַפּטשאַן, איז מיט אים אױך ניט געפֿערלעך. טאָמער טרעפֿט אַז עמעצער פֿון די יונגע הײבט אַ מאָל אָן באָלבען פֿון די הײַנטיקע נאַרישקײטן, גיט מען זיך מיט אים אַן עצה אױפֿן הײמישן אופֿן. פֿאַר זײ, פֿאַר די יונגע שילואיעס, גילט נאָך אַ העכער װאָרט, און אױב שױן גאָר שלעכט, העלפֿט נאָך אַ פּאַטש אױכעט.

די לעצטע צייט האט ער פארווארפן דעם הובל, דרייט זיך ארום גאנצע טעג איבער די בתי מדרשים און זוכט עפעס א לייט, ער וויל א שוחט. מען דערציילט דעם משל פון אזא פאל. אנומלטן האט ער זיך אפגערעדט טרעפן מיט אזא סארט חתן ערגעץ אויף אן אפגעלעגענער גאס. ביינאכט דארף מען זיך דעמאלט גראדע מאכן א זאווערוכע, פונדעסטוועגן איז זיין חיהלע אוועק. אָפּגעשטעלט זיך בײַם ראָג, װוּ דער טאַטע האָט פֿאַרזאָגט, און גענומען װאַרטן. אין דער זאַװעע האָט מען ניט אַרױסגעזען קײן שום לעבעדיקע באַשעפֿעניש, און דעם חתן אױך ניט. חייעלע האָט אָבער קענטיק אױף אַזױ פֿיל געװאָלט חתונה האָבן, אַז זי האָט זיך צוגעטולעט צו אַ װאַנט און באַשלאָסן װאַרטן אױף איר באַשערטן ביזן סוף. װאָס זי האָט זיך דאַן געטראַכט, איז פּשוט שװער צו זאָגן. שפּעט אין דער נאַכט האָט זיך פֿעטער יודא אויפֿן געלעגער דערמאָנט אָן איר, איז ער אַרויסגעלאָפֿן און געבראַכט זי קוים אַ לעבעדיקע אַהיים. און וועגן חתן זאָגט מען אין הויף, ווער פֿאַרשטייט עס ניט, אַז ער האָט ניט געוואָלט חתונה האָבן אין אַ פֿראָסט? עס איז פֿאַראַן אַ זעלמעניאַנער אין הויף, וואָס וואָלט חתונה געהאַט מיט חייעלען אין אַ פֿראָסט אויך. דאָס איז אַן עלטערער בחור פֿון אַ יאָר אַכט און דרײַסיק, אויב ניט מער, אַן אייזערנער שווייגער,

זי האָט דעם אמת זאָגנדיק ניט געוווּסט. בערע האָט איר אויפֿגעקלערט, געגעבן קלאָר צו פֿאַרשטיין און געעצהט, אַז זי זאָל שוין בעסער אונטערנעמען אַ קורס אויף ליקווידירן די עם־הארצות. דערנאָך האָט ער זיך אויפֿגעהויבן און אָנגעקלונגען אין פּעדטעכניקום. ס'איז געווען שבֿט. פֿרעסט. די מומע מלכּהלע איז געגאַנגען אַהיים אַ פֿאַרפֿראָרענע און געטראַכט, מיט דעם דאָזיקן בערן איז שוין גלײַכער אַ מע טרעפֿט זיך זעלטענער. און אין הויף האט זיך געקערט חושך. אויף מארגן האט זיך טאקע באוויזן א לערער אין הויף, א בחור מיט א טשופרינע פון אונטערן דאשיק. די מומע מלכה'לען האט דעמאלט גענומען שלאגן אין הארצן. זי האט זיך באלד ארומגעוואשן, אויסגעטאן דעם פארטעך, און גרייליך פארשעמט צוגעזעצט צו א ברעג טיש. די מומע מלכּהלע איז געװען איבערגעשראָקן, ניט געװוּסט, װאָס ס'װעט דאָ אײגנטלעך פֿאָרקומען, און מיט פֿאַרצװײפֿלונג האָט זי געקוקט דעם לערער אין די אױגן אַרײַן. דער לערער האָט נאָך אױך ניט געװוּסט גענױ, װאָס מע דאַרף טאָן, האָט ער זיך אױך גערױטלט אונטערן דאַשיק. חבֿרה קאָמיוג, די שילויעס, האַלטן דאָס שרײַבגעצײַג פֿאַרשלאָסן, און ס'האָט זיך אַרױסגעלאָזן, אַז אין דער מומעס טינטער זײַנען געװען פֿליגן אָנשטאָט טינט. די מומע האָט געבלאָזן אין טינטער און געבלאָזן, אָבער ווי דער לערער האָט פֿאַרזיכערט, וועט עס שוין ניט העלפֿן. די פּען האָט מען אַרויסגעצויגן פֿון הינטערן שפּיגל, דאָס שפּינוועבס אָפּגעווישט. דער לערער האָט עס אַ דריק געטאָן אויפֿן נאָגל און ס'האָט זיך אַרויסגעוויזן, אַז דאָס איז שוין גאָר אַ פֿאַרצייטיקע פּען, נאָך פֿון פֿאַר דער רעוואָלוציע.

אויסגעגלייכט די העפט אויף דער קני און איבערגעגעבן דעם לערער מיט א ציטער אין די עלנבויגנס. דער הויף האט זיך צונויפגעקליבן, ס'איז געווארן א שטיקעניש, מען האט געשטוינט און געקוועטשט מיט די פלייצעס. א וועלט, הא? האט פעטער איטשע סוף כל סוף ניט אויסגעהאלטן. פעטער יודא האט אויף אים רוגזה'דיק א קוק געטאן פון אונטער די שפאקולן און געענטפערט, איז שוין ניט גלייכער אז מען ליגט אין דר'ערד?

אמאל האט דער לערער, ניט טרעפנדיק זי אין שטוב, געפונען אפילו פאר נייטיק באקלאגן זיך פארן פעטער איטשע. אייער פרוי, האט ער געזאגט, ווייזט ארויס גענוג פעהיקייטן, נאר זי באציט זיך ניט מיט דעם געהעריגן אינטערעס צו דער ארבעט. אזוי גאר? האט זיך פעטער איטשע שטארק פארחידושט. שפעטער האט ער טאקע אויסגערעדט דער מומען מלכה'לען. ס'טייטש, האט ער זיך געבייזערט, ס'קאסט דאך מסתמא געלט! די מומע מלכּהלע האָט זיך תּחילת פֿאַרלאָרן, אַפֿילו רויט געװאָרן, נאָר זי איז באַלד געפֿאַלן אױפֿן תּירוץ, אַז כ'האָב קײן ביכל ניט. אָט דאָס האָט שױן דער פֿעטער איטשע בשום-אופֿן ניט געקאָנט באַנעמען. װאָס הײסט, װיניק ביכלעך זײַנען פֿאַראַן אין שטוב? האָסט שױן אַלע ביכלעך אױסגעלערנט? די מומע מלכּהלע האָט אַלײן דערזען, אַז איר ענטפֿער קאָן דען ניט גילטן, און זי האָט צוגעטראַכט אַן אַנדער אױסװעג, אַז איך זע ניט, ארויסגעפאלן א גלעזל פון די שפאקולן. מען דארף אבער ניט מיינען אז דער פעטער איז געווען תמיד אזוי שטרענג צו דער מומע מלכה'לען, עס שאטנט צו פארגעדענקען אז דא האט מען צו טאן מיט א פארצייטיקער ליבע, אלט צוויי און פֿערציק יאר. פעטער איטשע האט נעבעך אויך מיטגעפילט דער מומע'ן, און עס האט אפילו אמאל פאסירט אזא פאל, דער לערער דארף באלד אנקומען, די מומע מלכה'לע קלייבט זיך וואס גיכער אין שטאט אריין, פלוצלונג לויפט אריין דער שווארצער מאטעלע מיט א געשריי, מומע! דער לערער גייט! מען דערציילט אז די מומע מלכה'לע האט זיך דעמאלט אזוי פארלוירן, אז זי איז אריינגעקראכן מיטן מאנטל און מיט די וואליקעס און מיטן קאשיק אין בעט אריין. פעטער איטשע האט זי איינגעדעקט, נאכדעם האט ער צונויפגעלייגט די הענט,

איך האף אז איר האט הנאה געהאט פון דעם דאזיקן רעדנדיקן בוך, וואס איז רעקארדירט געווארן אין מאנטרעאלער אידישע פאלקס-ביבליאטעק און דיגיטיזירט דורכן אידישן ביכער צענטער אויפן נאמען פון שמואל ראר. די מוזיק האט געשאפן הענקוס נעצקי. דאס דרוק-רעכט איז פון דער פאלקס-ביבליאטעק און דעם אידישן ביכער צענטער.